ס'דא אסאך וועגן צו צוטיילן די תורה אז מ'זאל קענען זען יעדע פרשה בפני עצמה, וואס יעדע פרשה איז א עקסטערע ענין, ס'איז איינע פון די גרויסע מפתחות וואס אונז נוצן צו פארשטיין סוגיות. ס'זענען דא פרשיות, סדרים, אזוי ווייטער. איינע פון די וויכטיגע וועגן איז מ'קען זען ווען ס'שטייט וידבר ה' אל משה לאמר עקסטער. דאס איז לכאורה א גרויסע סימן אויף א הפסקה פון א פרשה, יעדע מאל וואס דער אייבערשטער האט ממש אנגעהויבן א נייע דיבור מיט משה, איז דאך א סימן אז ס'איז א נייע זאך, צו אפילו קען זיין וועגן דעם געשריבן ביי די פלעצער וואס ס'איז א נייע ענין. זעהט אונזער פרשה הייבט זיך אן אזוי, דאס הייסט ביז יעצט האבן מיר געלערנט בעצם דריי אנדערע סארט קרבנות ביז יעצט, א חטה, א עולה, א מנחה, א שלמים, אבער אלע זענען געווען אונטער איין וידבר ה' אל משה אדם כי יקריב מכם קרבן לה', א עולה, נאכדעם שטייט ואם זבח שלמים איז אלץ א המשך, מנחה איז געווען אביסל אזוי ווי אינמיטן, ונפש כי תקריב מנחה, מען דארף פארשטיין אז כאילו מנחה איז דא אזוי ווי א עולה מיט א שלמים, אינמיטן האט זיך אריינגעשטופט א מנחה, אזוי זעהט עס אויס. אבער יעצט קומען אונז צו א נייע פרשה וואס דאס איז וידבר ה' אל משה, נפש כי תחטא, וואס גייט ער טון? און דאס איז אזוי ווי א העדער באופן כללי און נאכדעם זעט מען אז ס'איז נישט נישט יעדע נפש איז גלייך, ס'איז דא אנדערע מענטשן לפי זייער תפקיד, לפי זייער מהות, דארפן זיי ברענגען א אנדערע סארט חטאת, יעצט אויף וואס אויף וואס מ'ברענגט א חטאת וועלכע עבירה שטייט נישט דא, שטייט מכל מצוות ה' אשר לא תעשינה, אחת מהנה עני פון די אלע מצוות, ווייל די הלכה העט שוין זאגן וועלכע מצוות פונקטליך אבער דאס דאס שטייט דא. און ס'שטייט בעצם פיר אנדערע סארט חטאות, ס'דא א חטאת פון הכהן המשיח יחטא, ס'דא א חטאת פון כל עדת ישראל ישגו, ס'דא א חטאת פון אשר נשא יחטא, נאכדעם איז דא א חטאת פון א פשוטע מענטש ביי עם הארץ, עם הארץ מיינט א פשוטע מענטש, א זאגט א פלעין סיטיזען, נארמאלע מענטשן יחטא דעמאלטס איז א אנדערע סארט חטאת, איז דאס זענען די פיר סארט חטאות לפי וועלכע נפשות זענען דא, נאר דא איין גרויסע חילוק צווישן די ערשטע צוויי און די לעצטע צוויי, אז די ערשטע צוויי הייסן חטאות הנשרפות, דאס הייסט מען צוויי קודם כל צוויי זאכן, קודם כל מען שפריצט א חלק פון די בלוט אינעווייניג אויפן פרוכת אויפן מזבח, ס'איז א אנדערע סארט הזאה וואס איז נישט סתם א הזאה אויף די מזבח החיצון, ס'איז אויך א הזאה פנימית, און צווייטנס די די פלייש וואס איז בלייבט איבער, איינמאל מען איז מקריב אויף די מזבח, דאס איז גלייך ביי יעדע חטאת אזוי ווי א שלמים, שטייט דא פשט כזבח השלמים אזוי ווי א שלמים איז מקריב די אימורים אויפן מזבח, אבער די פלייש די רעסט פון די בהמה איז ביי די צוויי לעצטע איז נארמאלע חטאת די כהנים וועלן עס עסן אזוי וועט מען זען לכאורה שפעטער אין פרשת צו, אבער די ערשטע צוויי דאס זענען הייסן חטאות הנשרפות א פר כהן משיח און א פר חטאת ציבור, דאס פארברענט מען אינדרויסן דאס דארף מען פארשטיין די כלל, דאס הייסט יעדע חטאת שטייט א מפורש'ע פסוק כאילו יעדע חטאת אשר יובא דמו בפנים איז עסט מען עס נישט, נאר מען פארברענט עס. און ווי פארברענט מען עס? נישט אויף די מזבח, ס'איז נישט קיין עולה, מ'פארברענט עס אינדרויסן אין א על שפך הדשן, נישט אין א מקום קדוש נאר אין א מקום טהור. נאכדעם איז דא וואסערע סארט בהמה מ'דארף ברענגען, זיי האבן געלערנט אנהייב יעדע זאך קען מען צוטיילן לויט וועלכע מענטש, לויט אויף וועלכע זאך ס'קומט, און אויף לויט דעם איז דא חילוקים וועלכע סארט בהמה מ'דארף ברענגען, איז א כהן משיח דארף ברענגען א פר, זעלבע זאך די ציבור ברענגט א פר, עדת ישראל ישגו ברענגט זיי אויך א פר, דאס איז אזוי ווי די גרעסטע בהמה לכאורה וואס איז דא, א נשיא ברענגט ער א שעיר דאס איז אנדערש אביסל קלענער, און א נפש אחת קען ברענגען איינער פון צוויי, קודם כל איז איין חילוק אז ס'איז נישט קיין זכר, ברענגט נישט קיין שעיר אדער א פר, ברענגט א שעירה, אדער אויך דא האט ער א טשויס ער קען ברענגען א שעירה אדער א כשבה, ס'שטייט כשב כבש אבער א נקבה תמימה, ס'הייסט דאס איז א חילוק אויך פון צווישן א די סארט מענטשן וועלכע סארט אויך זעהט אויך קלאר אזוי ווי די ערשטע צוויי און די צווייטע צוויי א נשיא און א סארי א כהן משיח און די העלם דבר של ציבור ברענגען ביידע א פר און א נשיא און א ישראל ברענגען ביידע א שעיר און א ישראל האט נאך א טש א אפשן, מוז נישט ברענגען א שעיר, זעהט אויס א שעיר איז אביסל מער טייער ער קען ברענגען אויך א כשבה. און די זענען ביידע נקבות, דאס פארשטייט מען לכאורה לפי ערך החטא, דארף מען ברענגען א גרעסערע קרבן, אבער די מער וויכטיגע חילוק, וואס מיר האבן באמערקט פריער, לכאורה דארף מען פארשטיין, מען דארף פארשטיין באופן כללי די ענין פון א קרבן חטאת פון דעם, אז א חטאת איז געמאכט, אויב ס'שטייט דא, שטייט נישט בפירוש, שטייט ביי די פר די יום כיפורים און די חטאת פון די מילואים שטייט עס, אפשר דארט איז אביסל אנדערש, אבער דאס דארף מען אויך פארשטיין, זעט אז ס'דא חטאות וואס זענען נישט ממש על החטא, נאר באופן מער כללי, די מילואים איז בכלל נישט געווען קיין חטא, און די יום הכיפורים איז אויך וואס אזוי ווי חטא כללי פון א גאנצע יאר, ביי חטאת שטייט אז מחטא על המזבח, ס'הייסט דאס רייניגט די מזבח, מען קען פארשטיין אז די חטאות פנימיות, עס כאפט נישט נאר אויף די מזבח החיצון נאר אויך די מזבח הפנימי, כאילו די אייבערשטער איז דאך שוכן אין די אידן אין די מקדש, שטייט אז מען זינדיגט און עס איז מטמא את מקדשי אשר בתוכם, כדי מטהר זיין די מקדש דארף מען מכפר זיין אזוי שטייט ביי יום הכיפורים לכפר על הקודש מטומאות בני ישראל, נישט מען דארף נאר מכפר זיין אויף די אידן, נאר מען דארף מכפר זיין אויף די מזבח אליינס, נאכדעם קען מען אפשר פארשטיין אז די חטאות פנימיות זענען נישט קיין קרבנות די כהנים קענען עסן ווייל פשט איז אז די מזבח איז דאך אליינס כאילו געווארן טמא די כהנים וואס זענען עסן פון די מזבח זיי קענען עס נישט עסן ווייל מען דארף קודם אליינס ווערן ריין נאכדעם איז מען אליינס ריין דאן קען מען אליינס עסן כעין אזוי ווי אין חבוש מתיר עצמו וועגן דעם די אלע חטאות וואס מען ברענגט די דם אינעם נאקט תביא כסא דם בפנים און פארברענט מען די חטאת דאס איז נישט קיין נארמאלע חטאת דאס איז עפעס אזא הכנה לחטאת ס'איז א חטאת וואס מאכט מען זאל קענען ברענגען אויף דעם נאך קרבנות.